און אָט אָ דאָס איז אייכעט וואָס איז דאָ געוואָרן אַ מאָדע און אַ מנהג ביי די מנהיגים רוחניים, אָדער ביי די וואָס דאַרפן זיין מנהיגים רוחניים פון בני ישראל אין אונדזער דור, אַז ס'איז דאָ עניינים וואָס זיי שטייט ניט אָן. דאָס הייסט, וויבאַלד אַז אים צאָלט מען שכירות דערפאַר וואָס ער איז אַ מנהיג רוחני אָדער אַ רב, אדער א רשכבה"ג אדער א אדער נאך העכער, אויב ס'קען זיין נאך העכער, איז ער דארף זיך פארנעמען מיט עניינים נעלים ביותר, במילא איז אדער ער דארף אויפטון א חידוש גדול בתורה, אדער להבדיל אין הוויות העולם דארף ער רעדן אדער וועגן אן אטאם באמב, אדער וועגן א בעסט סעלער להבדיל, מסתם ווייסן אמעריקאנער וואס דאס איז, אדער מסביר זיין ווי אזוי דער אייזנהאוער איז האט דא געטאן א גרויסער ענין אדער האט דא געטאן א גרויסן גרייז וועגן עניינים פשוטים ער זאל רעדן מיט די אידן וואס נשמעים לקולם אז מען דארף מאכן א ברכה און מען דארף ענטפערן אמן יהא שמיה רבא און אז מען טאר ניט עובר זיין אויף א דקדוק קל של דברי סופרים דאס איז אז די מזוזה דארף זיין צוגעקלאפט

איז אט דאס איז די נקודה אין תורת הבעל שם טוב אז מען זאל וויסן זיין אז דער כל יכול איז משגיח בהשגחה פרטית אויף א דבר ומאורע קטן פון א ילד קטן שבעולם הזה, און דער אייבערשטער איז זיך מתעניין, ווי דער רבי זאגט אין די שיחה און אין די מימר, צי דער עלה דער בלעטל וועט זיך איבערקערן על ידי

דאס איז ניט אפשר ניטא גאר אין רמב"ם און הלכות כמה וכמה אין דרוף איז ניטא קיין סתירה פון איין רמב"ם מיט א צווייטן און מען דארף צוליב דרוף ניט עוקר זיין הרים וטוחנן זו בזו בסברא. בינינו לדבר בדרך סוד וואלט דערצו צוגעקומען נאך איזה דבר תועלת, ס'דא מנהיגים רוחניים וואס ווען ס'קומט צו א דין אין ברכת הנהנין,

אשר לכן דארף וויסן זיין א קליינער אינגעלע דארף זיך פירן באופן כזה, און א גרעסער אינגעלע וואס איז אלט זיבעציג יאר און האט נאך נישט געלערנט קיין אלף בית פון אידישקייט דארף וויסן ער דארף זיך פירן באופן כזה, און נישט יאגן זיך דווקא נאך א סענסאציע און דערנאך זאל מען דרוקן אין אלע צייטונגען אז ער האט אויפגעטאן א נייעס מיט זיין דרשה.

מיט שכינתא מגלותא צו דער גאולה האמיתית והשלימה. און אט דאס איז דאך אויכעט וואס מען האט געזען אז ביי בעל שם טוב איז געווען די שני קצוות, ער האט מגלה געווען רזי דרזין דאורייתא לתלמידיו, וביחד עם זה האט ער אויך גערעדט מיט אנשים פשוטים וועגן עניינים פשוטים אין קיום התורה והמצוות כפשוטו, ביז וואנעט ס'ענדט צו ענטפערן אמן יהא שמי' רבא פאר ילדים קטנים, וואס ביי זיי איז דאס מער ניט א ענין של חינוך, וואס דאס איז דאך חינוך אין א ענין פון עניית אמן יהא שמי' רבא, און על דרך זה איז דאך אויכעט ביי דעם אלטן רבי'ן געווען די ביידע עניינים, צוזאמען מיט מפיץ זיין תורת הבעל שם טוב אין אן ארט וואס איז געווען פארבונדן מיט א מלחמה, און מיט מלחמה קשה ביותר האט ער זיך אויך פארנומען מיט עניינים פשוטים ביותר, אויף שרייבן א שלחן ערוך, כאטש אפילו ס'איז דאך געווען כמה פוסקים וכמה עניינים, אבי מברר זיין דעם דין מיט דער טעם הדין, אז אן אדם פשוט זאל אויכעט קענען ארויסקריגן דעם דין לאשורו ולבוריו און ניט דארפן ארומזוכן בים התלמוד ומפרשיו, ווי ס'איז געווען ביז דעמאלט, און אזוי אויכעט ביז נשיא דורנו צום בעל ההילולא, איז דאך אויכעט געווען די שני. צוות, אז צוזאמען מיט הפצת המעיינות פון עניינים היותר עמוקים בחסידות, האט ער זיך פארנומען זען אז מ'זאל לערנען אלף בית מיט קינדער וואס זיי האבן אפילו קיין שייכות ניט צו סאנדיי סקול אויכעט ניט, און לערנען מיט זיי מודה אני אויף ענגליש און א ברכה אויף ענגליש און א דבר א דין פשוט,

ווארום בן דוד איז זיין ענין איז אויף פארבינדן דעם עומק תחת פון כולו חייב מיטן עומק רום פון כולו זכאי און מאכן אז זיי ביידע זאל ווערן א כלי לו יתברך א דירה לו יתברך בתחתונים וואס דאס טוט מען על ידי עבודת התורה והמצוה אין קלות וחמורות ביחד און דעמאלט איז מען ממשיך פון בעל הרצון וואס דארט איז ניטא קיין חילוק